דאנערשטאג בחוקותי. ווען מען לערנט די פינף פסוקים האלט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די היי פון די מילוי פונעם לעצטן היי פונעם שם בן קונה צו זיין א הארה פונעם רוח יתירה פונעם קומענדיגן שבת זאגט די הייליגע תורה והלכתי אף אני עמכם בקרי אויב איר וועט זיך פירן מיט מיר אויף א אופן פון א מקרה וועל איך אויכעט גיין מיט ענק אויף דעם זעלבן אופן והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם איך וועל ענק אויכעט שלאגן זיבן

ושלחתי דבר בתוככם איך וועל אריינשיקן א מארד אין צווישן ענק, ונתתם ביד אויב, און איר וועט ווערן איבערגעגעבן אין די הענט פון ענקערע פיינט. זאגט רש י נקם ברית. ויש נקם שאינו בברית, כדרך שאר נקמות, ס'איז אויך דא א נקמה וואס איז נישט ווי א בונד, אזוי ווי אלע אנדערע נקמות, וזהו סימוי עיניו של צדקיהו און דאס איז געוועזן דאס וואס מען האט פארבלינדעט די אויג פון צדקיהו, איז דער חזקוני מסביר פשט אין רש י, זאגט ער אלע שטראפן זענען אריינגעשריבן אין די תורה, ס'ווערט אריינגעשריבן אין די ברית אין די בונד פון די תורה הקדושה, אבער דאס פארבלינדן די אויגן פון צדקיהו, דאס געפינט מען נישט אין די תורה, ווערט עס אנגערופן א נקם שאינו של ברית. דבר אחר נקם ברית, נקמת בריתי אשר עברתם, ס'איז א נקמה צוליב דעם בונד וואס די אידן האבן עובר געווען. זאגט רש י כל הבאת חרב שבמקרא היא מלחמת חיילות אויבים, ווי ס'שטייט אין די תורה אז דער אייבערשטער וועט ברענגען א שווערד, מיינט עס נאכנישט אז מ'וועט ממש אויסהארגענען די מענטשן, ווייל דאס קען דאך נישט זיין פשט דא אין פסוק והבאתי עליכם חרב אז מ'וועט ענק אויסהארגענען, ס'שטייט דאך נאכדעם ונאספתם אל עריכם, ס'וועט פשוט זיין א באלאגערונג פונעם שונא, אבער נישט אז ס'וועט שוין פאלן שטיקער פון ענק. נאר וואס דען ס'מיינט א מלחמה פון מיליטער פון די פיינט וואס זיי וועלן קומען מיט שווערדן אבער זיי וועלן נאכנישט נוצן די שווערדן.

ווערט מען איבערגעגעבן אין די הענט פון די פיינט. דער אבן עזרא לערנט פשט, ונתתם ביד אויב, ס'וועט זיין אזוי שווער אינעווייניג אין די שטאט, ס'וועט זיין דארט א הונגער און ס'וועט זיין דארט א מארד, אז איר וועט זיך אליין וועלן איבערגעבן אין די הענט פונעם שונא, קלערנדיג אז אפשר ביי די שונא אין געפענגעניש וועט זיין נאך בעסער.

צען פרויען, וואס דאס איז א צאל וואס מיינט אסאך, ס'איז א חשבון הכולל, אסאך פרויען אויף אמאל וועלן באקן ענקער ברויט אין איין אויוון, ווייל ס'וועט נישט זיין גענוג האלץ, און נישט יעדער וועט האבן גענוג ברויט אנצופילן א אויוון, וועט מען זיך מוזן צאמנעמען אסאך פרויען אינאיינעם און באקן אין איין אויוון, והשיבו לחמכם במשקל, יעדער איינער וועט צוריק געבן, די ברויט וועט מען צוריק באקומען מיט א וואג, מען וועט פארדעם אפוועגן די טייג וואס יעדער ברענגט, און לויט דעם חשבון וויפיל מען האט געברענגט אזויפיל וועט מען צוריק באקומען, ואכלתם איר וועט עסן דערפון ולא תשבעו, און איר וועט נישט זאט ווערן. זאגט רשי, מטה לחם לשון משען, א אונטערליינונג כמו מטה עוז,

ונעשית פת נפולה, עס וועט זיין א צעפאלענע ברויט ומשתברת בתנור, עס וועט זיך צוברעכן אין אויוון, והן יושבות וועלן די פרויען זיצן ושוקלות און אפוועגן את השברים די צובראכענע שטיקער לחלקם ביניהם דאס צו צוטיילן צווישן זיך. ואכלתם ולא תשבעו, זה מארה בתוך המעיים. אדער דא א גירסא בלחם, עס וועט אריינקומען א קללה אין די געדערים אדער אינעם ברויט אז מען וועט קענען עסן דערפון אפילו אסאך אבער מען וועט נישט זאט ווערן. הרי ז' פורעניות, דאס איז שוין אלעס אין איינעם זיבן שטראפן, ס'דא א חרב, א מצור, א דבר, שבר מטה לחם, חוסר עצים, פת נפולה, מארה במעיים. ונתתם, דאס וואס איז געשטאנען אין פסוק ונתתם ביד אויב אינה מן המנין, דאס רעכנט מען נישט אלס א באזונדערע זאך, שהיא החרב, דאס גייט אינאיינעם מיט די מכה פונעם שווערד. דער פנים יפות טייטשט דעם פסוק, זאגט ער אז דאס גייט געבינדן איין זאך מיט'ן צווייטן. ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד, קען מען ווען מיינען אז דאס איז אפשר נישט אזא קללה, ווייל די גמרא זאגט דיך דאך אז יום טוב מעג מען באקן א פולע אויוון מיט ברויט, הגם מען דארף נאר איין ברויט, ווייל די ברויט באקט זיך סאך בעסער אפ ווען די אויוון איז פול, ס'איז דא ווייניגער לופט, אינעם אויוון איז דא א גרעסערע היץ און יעדע ברויט ווערט בעסער אפגעבאקן, איז אפשר וועט מען זיך בדיעבד הנאה האבן פון דעם אז צען פרויען וועלן באקן די ברויט אין איין אויוון ווייל אזוי וועט די אויוון זיין מער אנגעפילט, אויף דעם זאגט ער והשיבו לחמכם במשקל, ס'וועט זיך גארנישט אזוי גוט אפבאקן. געווענליך איז א טייג סאך שווערער אין געוויכט ווי א אפגעבאקענער שטיקל ברויט, דא וועט אבער דער אפגעבאקענער ברויט וועגן די זעלבע ווי ס'האט געוואויגן פארדעם, קומט אויס אז ס'האט זיך בכלל נישט גוט אפגעבאקן. וועסטו דאך מיינען אז אויב ס'האט זיך נישט גוט אפגעבאקן קען מען אויך האבן א ריווח דערפון, אזוי ווי א מצה האלט א מענטש זאטער ווי א געווענליכע שטיקל חמץ, און פארדעם פלעגן די מצריים געבן פאר די אידישע קינדער צו עסן מצה בשעת מען האט שווער געארבעט מיט זיי, ווייל מען געבט זיי דארטן א מצה אינדערפרי און זיי האלטן זיך זאט א גאנצן טאג, איז אפשר אז די ברויט האט זיך נישט גוט אפבאקן, וועט עס האלטן זאט דעם עולם? ניין, ואכלתם ולא תשבעו, מען וועט עסן דערפון, אבער נישט זאט ווערן.

זאגט די פסוק והלכתי עמכם בחמת קרי, דאס איז נאך ערגער דאס איז א צארן פון קרי, ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם איך וועל ענק שטראפן, אויך איך, זיבן מאל אזוי ווי ענקערע זיבן עבירות. זאגט די תרגום ואיהך עמכון בתקוף רגז, וארדי יתכון אף אנא שבע על חוביכון, האבן שוין נעכטן געלערנט אין זוהר הקדוש, ויסרתי אתכם אף אני איז א חיזוק ס'איז א תנחומין פאר אידישע קינדער אז הגם דער אייבערשטער שטראפט זיי, אבער אף אני, דער אייבערשטער לאזט אונז נישט אליין, ער איז אויכעט מיטגעקומען מיט אונז אין גלות אריין. זאגט ירמיה הנביא אין קאפיטל י"ז, כה אמר ה' אלי אזוי האט דער אייבערשטער צו מיר געזאגט, הלוך גיי ועמדת און זאלסט דיך אראפשטעלן בשער בני העם, ביי די טויער וואו די מענטשן פון די פאלק גייען אדורך, אשר יבואו בו מלכי יהודה ואשר יצאו בו, די ערשטע זאלסטו גיין צו די טויער וואס אויך די קעניגן פון יהודה קומען דארט אריין און זיי גייען דארט ארויס, ווייל די ערשטע מוזטו זיי מעורר זיין, זיי זענען פאראנטווארטליך אז אידן זאלן היטן דעם שבת ווי די פסוקים זאגן ווייטער, זיי דארפן אנזאגן פאר אידישע קינדער וואס מען דארף טון און וואס מען טאר נישט טון, איז די ערשטע זאלסטו זיי גייען מעורר זיין, אבער זאלסט אויכעט רעדן דארטן בשער בני העם, ווייל אלע מענטשן האבן גענוצט דעם טויער אלע ארומיגע שכנים נישט נאר די קעניגן. ובכל שערי ירושלים און נאכדעם זאלסטו גייען זיך אראפשטעלן ביי אלע טויערן פון ירושלים, און איבעראל זאלסטו איבערזאגן די נביאה אז מען זאל היטן שבת, מען זאל נישט אריינטראגן קיין זאכן פון די טויערן און נישט ארויסטראגן קיין זאכן שבת פון די טויערן. זאגט דער רדק, אויף טראגן אין ירושלים האט ער נישט געדארפט אנזאגן, ירושלים האט נישט געהאט קיין דין פון קיין רשות הרבים, די טויערן פלעגן זיין פארשפארט ביינאכט, איז די איינציגע איסור נאר געווען אז מען זאל נישט אריינברענגען אדער ארויסטראגן דורך די טויערן, פארדעם האט ער זיך אראפגעשטעלט פונקט ביי די טויערן צו מוסר זאגן. זאגט דער תרגום, כדין אמר ה' לי, איזיל ותקום בתרע בני עמא דיעלון ביה מלכיא דבית יהודה ודיפקון ביה ובכל תרעי ירושלים, זאגט דער פסוק ואמרת אליהם און דו זאלסט זאגן צו זיי שמעו דבר ה', הערטס אויס די רייד פונעם אייבערשטן מלכי יהודה קעניגן פון יהודה, זאגט דער רדק הגם ס'איז נאר געווען איין קעניג אין יעדע געוויסע צייט, ס'איז נישט געווען קיין צוויי קעניגן פון יהודה אויף איינמאל, זאגט ער זאלסט רעדן צום קעניג און צו זיין קרוינפרינץ דער וואס וועט ווערן דער קעניג נאך אים. וכל יהודה זאלסט רעדן צו אלע אידן פון יהודה, וכל יושבי ירושלים און צו אלע איינוואוינער פון ירושלים הבאים בשערים האלה וואס זיי קומען אריין אין דיע טויערן. זאגט דער תרגום, ותימר להון קבילו פתגמא דהשם מלכיא דבית יהודה, וכל דבית יהודה וכל יתבי ירושלים דעלין בתרעיא האלין. זאגט דער פסוק כה אמר ה' אזוי האט דער אייבערשטער געזאגט, השמרו בנפשותיכם, היטס ענק אפ אויף ענקער זעהל, טוטס נישט אזעלכע זאכן וואס וועלן גורם זיין אז עס זאל דארפן אוועקנעמען ענקער זעהל, ואל תשאו משא ביום השבת, איר זאלטס נישט טראגן קיין פעקל אין דעם שבת'דיגן טאג, והבאתם בשערי ירושלים, און דאס אריינברענגען אין די טויערן פון ירושלים, איז די רדק מסביר פארוואס רעדט ער פונקט פון אריינברענגען און נישט פון ארויסטראגן, ווייל ירושלים איז געווען א גרויסע שטאט,

זאגט דער פסוק ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת, איר זאלט נישט ארויסטראגן קיין פעקל פון ענקערע הייזער אינעם שבת'דיגן טאג, זאגט דער רדק ס'מיינט טאקע נישט ארויסטראגן פון די הויז צו די גאס אין ירושלים, דער עיקר מיינט עס טאקע אז מ'זאל נישט ארויסטראגן אינדרויסן פונעם שטאט ירושלים, דארט טאר מען נישט טראגן ווייל דארטן איז א רשות הרבים. וכל מלאכה לא תעשו, איר זאלט נישט טון קיין שום ארבעט אין שבת, וקדשתם איר זאלט הייליגן את יום השבת דעם שבת'דיגן טאג כאשר ציוויתי את אבותיכם אזוי ווי איך האב באפוילן פאר ענקערע עלטערן.

מתמרמר געווען פארוואס ער האט נישט אויסגעפאלגט די מצוה פון לא ירבה לו נשים, פארוואס ער האט זיך געהאלטן קלוגער פון די תורה, ער האט געמיינט אז מיט זיין גרויס קלוגשאפט וועט ער קענען נעמען מער פרויען ווי די תורה ערלויבט פאר א מלך, און זיי וועלן נישט קענען אפקערן זיין הארץ, און דערווייל איז ער אדורכגעפאלן מיט דעם, זאגט ער דא ולא למדתי חכמה, איך האב גארנישט געלערנט קיין חכמה, מיין גאנצע חכמה איז גארנישט ווערט אקעגן די חכמת התורה, ודעת קדושים אדע, דאס איז כאילו ס'וואלט געשטאנען ולא דעת קדושים אדע, די ולא פון אנהייב פסוק גייט ארויף אויפן צווייטן האלב פסוק אויכעט, איך ווייס נישט גארנישט, נישט קיין חכמה און נישט קיין דעת האב איך ביי מיר. אזוי ווי דער תרגום ולא יליפית חכמתא, ולא ידעית ידיעתא דקדישי. ברענגט ער ארויס די חשיבות פון משה רבינו און אז ער וואלט ווען געדארפט אויספאלגן משה רבינו'ס תורה אפילו ער האלט אז ביי אים איז עס נישט נוגע די אזהרה פון לא ירבה לו נשים ולא יסור את לבבו, זאגט ער מי עלה שמים וירד, ווער נאך אזוי ווי משה רבינו איז ארויפגעגאנגען אין הימל און צוריק אראפגעקומען בשלום און ער האט נאך מיטגעברענגט מיט זיך די תורה, מי אסף רוח בחפניו, ווער נאך אזוי ווי משה רבינו האט ווי געהאלטן איינגעזאמלט די ווינטן אין זיינע הויפן וואס משה רבינו ביי די מכה פון שחין האט ער גענומען די פיח הכבשן און האט עס און האט עס ארויסגעלאזט פון די האנט האט עס ארויפגעווארפן צום הימל און ס'האט זיך אויסגעשפרייט אין גאנץ מצרים כאילו משה רבינו האט געהאט די ווינט ביי זיך אין די הויפנס און ווען ער האט עס אויפגעמאכט האט זיך עס צושפרייט איבעראל מי צרר מים בשמלה, ווער אזוי ווי משה רבינו האט מצליח געווען אריינצוויקלען דאס וואסער אזוי ווי אין א קלייד, אזוי ווי משה רבינו האט געטוהן ביי קריעת ים סוף, נצבו כמו נד, קפאו תהומות. מי הקים כל אפסי ארץ, ווער האט אויפגעשטעלט די משכן, וואס מיטן אויפשטעלן די משכן האט מען אהערגעשטעלט אלע עקן פון די וועלט, אדער ווי די מצודות לערנט ווער האט געגעבן די תורה פאר אידן, וואס דאס האט אהער געשטעלט די וועלט, ווייל פארדעם האט די וועלט געציטערט, ס'האט זיך נישט געהאלטן, ס'איז געשטאנען אויף א תנאי, און מיט מתן תורה איז עס געווארן אלעס אהער געשטעלט, ס'איז נישט דא נאך איינער וואס האט געטון די אלע זאכן אויסער משה, אדרבה זאגט ער מה שמו, אז דו ווייסט יא פון איינעם וואס איז זיין נאמען אפשר קענסטו מיר זאגן, און מה שם בנו וואס איז די נאמען פון יענעמ'ס זון, וועלכע משפחה איז דאס,

זאגט דער פסוק כל אמרת אלוק צרופה, יעדעס ווארט פונעם אייבערשטן איז לויטער, ס'איז ריין, ס'האט נישט קיין שום שמוץ אין זיך, ס'איז נישט דא קיין איין איבעריגע ווארט אין די תורה, און ס'פעלט נישט קיין איין ווארט אין די תורה, מגן הוא לחוסים בו, די תורה איז א פאנצער א באשיצער פאר די אלע וואס ווילן זיך באשיצן דערמיט, ווער ס'גייט אין די וועגן פון די תורה טוט אים די תורה אפהיטן פון מכשולות,

און כל שכן אז דו זאלסט נישט אראפנעמען, פן יוכיח בך, טאמער ער וועט זיך מתווכח זיין מיט דיר און וועט דיך אויפווייזן דיין טעות, ונכזבת, און דו וועסט זיך ארויסגעשטעלט ווערן אז דו ביסט פאלש געווען, מען קען נישט צולייגן גארנישט צו די תורה, און כל שכן אז מען קען נישט פון דעם פארמינערן. זאגט דער תרגום לא תוסיף על מילוי דלא יכסינך ותתכדיב. הייבט ער אן בעטן פונעם אייבערשטן, שתיים שאלתי מאתך, צוויי זאכן האב איך געבעטן פון דיר, אל תמנע ממני, פארמייד דאס נישט פון מיר, בטרם אמות, נאך פאר איך שטארב, איך וויל נאך ביים לעבן, און ווי לאנג איך לעב, וויל איך זוכה זיין צו די מעלות וואס איך גיי בעטן אין די קומענדיגע פסוקים. זאגט דער תרגום, תרתין שאלית מנך, לא תכלי מני עד לא אמות. זאגט די משנה אין מסכת חולין פרק ו', כיסוי הדם, די מצוה אז ווען מען שעכט א חי' אדער א עוף דארף מען צודעקן דאס בלוט, נוהג דאס גייט אן בארץ סיי אין ארץ ישראל ובחוץ לארץ סיי אין חוץ לארץ, און באמת ס'איז דאך א חובת הגוף ס'א פשוטע זאך אז ס'גייט אן איבעראל, נאר ווייל ער וויל צוקומען צו די הלכה אז ס'גייט אן נאר ביי חולין און נישט ביי מוקדשים שמועסט ער אויס די אלע חילוקים. בפני הבית, ס'גייט אן סיי ווען די בית המקדש שטייט ושלא בפני הבית און אויך ווען די בית המקדש שטייט נישט, בחולין, אבער ס'גייט נאר אן ביי חולין'דיגע בהמות אבל לא במוקדשין, אויב מען איז מולק א חטאת העוף אדער א עולת העוף אין בית המקדש דארף מען נישט פארדעקן דאס בלוט, און די זעלבע זאך טאמער איינער האט מקדיש געווען א חיה פאר קדשי בדק הבית, אויב מען האט עובר געווען און מען האט עס געשחט'ן, דארף מען נישט צודעקן דאס בלוט. ונוהג, די מצוה גייט אן בחי' ובעוף, נאר ביי חיות און ביי עופות, אבער נישט ביי קיין בהמות. במזומן ובשאינו מזומן, ס'גייט אן סיי ביי פייגלעך וואס זענען צוגעגרייט ביי א מענטש אין די היים, ס'האדעוועט זיך ביי אים, און אויך ביי אזעלכע זאכן וואס זענען נישט צוגעגרייט, א מענטש פאנגט פון אינדערויסן, וויבאלד ביי שילוח הקן וועלן מיר לערנען אין סוף אין די לעצטע פרק פון מסכת חולין אז ס'גייט אן נאר ביי זאכן וואס זענען נישט מזומן, זאגט ער דא אז דאס גייט אן במזומן ובשאינו מזומן. זאגט די משנה ונוהג בכוי, א כוי דאס איז א זאך וואס איז א ספק חיה ספק בהמה, דאס איז עפעס א בריה בפני עצמו מען האט נישט באשלאסן צו ס'איז א חיה אדער נישט, איז מפני שהוא ספק דארף מען זיך מחמיר זיין און מען דארף יא צודעקן דאס בלוט, אבער ואין שוחטין אותו ביום טוב, מען טאר עס נישט שעכטן יום טוב, ווייל אפשר איז דאס נישט קיין חיה, און מען דארף נישט צודעקן, און אז ער וועט צודעקן וועט ער מחלל זיין דעם יום טוב, ואם שחטו און אפילו בדיעבד אויב מען האט עס יא געשחטן יום טוב, אין מכסין את דמו, מען טאר נישט צודעקן די בלוט, ווייל אויב ער וועט צודעקן די בלוט פונעם כוי אין יום טוב וועלן מענטשן קומען זאגן, אז ער האט זיכער מברר געווען פון ערגעץ אז דאס האט א דין ווי א חיה, ווען נישט וואלט עס נישט דוחה געווען יום טוב די צודעקן, און אז ס'האט א דין ווי א חיה וועלן זיי קומען עסן די פעטנס דערפון, איז וויבאלד ס'קען ארויסקומען פון דעם א מכשול האט מען געזאגט ענדערשער בשב ואל תעשה זאל ער עובר זיין און נישט צודעקן דאס בלוט פון דעם כוי. משנה ב'. השוחט ונמצא טריפה, אויב איינער האט געשאכטן א חיה אדער א עוף און ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז טריפה, ס'האט געהאט עפעס א פראבלעם אינעווייניג ס'וואלט נישט געקענט לעבן מער, והשוחט לעבודה זרה, אדער ער האט געשאכטן פאר די עבודה זרה, והשוחט חולין בפנים, ער האט גענומען חולין און געשאכטן אינעווייניג אין די עזרה, אדער וקדשים בחוץ, אדער ער האט געשאכטן א חיה ועוף הנסקלים וואס מ'האט געדארפט פארשטיינערן צוליב אן עבירה וואס זיי האבן געטון. רבי מאיר איז מחייב. רבי מאיר האט געהאלטן אז מען דארף מאכן כיסוי הדם, הגם ס'איז געוועזן א שחיטה שאינה ראויה, האלט רבי מאיר, שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה. וחכמים פוטרין, ווייל די חכמים האבן געהאלטן, שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה, און מען דארף נישט צודעקן דאס בלוט. השוחט ונתנבלה בידו, אויב ער האט געשחטן און די שחיטה איז נישט געלונגען, ס'איז ארויסגעקומען נבילה, אדער הנוחר, ער האט בכלל נישט פרובירט צו שעכטן ביים האלז, ער האט נאר איבערגעשניטן פון די נאזלעכער אראפ צום ברוסט, והמעקר, אדער ער האט אויסגעריסן די סימנים, פטור מלכסות, דאס איז יעדער מודה אז מ'איז פטור פון צוצודעקן, ווייל דאס הייסט א נבילה און בכלל נישט קיין שחיטה. משנה ג'. חרש שוטה וקטן, א טויב-שטומער מענטש, אדער א שוטה, אדער א קליין קינד, ששחטו, וואס זיי האבן געשחטן א חיה אדער א עוף, ואחרים רואין אותן און אנדערע האבן דאס צוגעזען, וואס דעמאלטס הייסט עס א כשר'ע שחיטה, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין ערשטן פרק, חייב לכסות, דארף מען, לויט יעדן איינעם, צודעקן דאס בלוט. בינן לבין עצמן, אויב אבער זיי האבן געשאכטן נאר צווישן זיך און זיך, קיין איינער האט עס נישט צוגעזען, פטור מלכסות, איז מען פטור פון צוצודעקן. וכן לענין אותו ואת בנו, די זעלבע נפקא מינה וועט זיין לגבי אותו ואת בנו, ששחטו, אויב די חרש שוטה וקטן האט געשחטן א מאמע אדער א קינד, ואחרים רואין אותן, און אנדערע מענטשן, קלוגע ערוואקסענע מענטשן וואס זענען מחויב במצוות האבן געזען ווי אזוי זיי שעכטן, הייסט דאך די שחיטה א גוטע שחיטה, אסור לשחוט אחריהם, טאר מען נישט נעמען די קינד אדער די מאמע פון די פריערדיגע בהמה און שעכטן אינעם זעלבן טאג, ווייל ס'הייסט אותו ואת בנו. בינן לבין עצמן, אויב האבן זיי גע'שחט'ן די חרש שוטה וקטן, די מאמע אדער די קינד, נאר צווישן זיך אליין, א צווייטער מענטש האט דאס נישט צוגעזען, ר' מאיר מתיר לשחוט אחריהן, ר' מאיר האט געהאלטן אז דאס הייסט בכלל נישט קיין שחיטה, דאס הייסט אזוי ווי א נבילה, און וויבאלד ס'הייסט נישט קיין שחיטה איז נישט שייך ביי דעם די איסור פון אותו ואת בנו, און מ'מעג נעמען די מאמע אדער די קינד פון די פריערדיגע בהמה און דאס שעכטן אינעם זעלבן טאג. איז דאס איז אלעס נאר די שיטה פון ר' מאיר. נאר ר' מאיר האט געהאלטן אז ווען א חרש שוטה וקטן שעכט בינו לבין עצמו א חיה ועוף איז מען פטור פון צוצודעקן ווייל ס'הייסט בכלל נישט קיין שחיטה ס'הייסט א נבילה, און די זעלבע זאך לגבי אותו ואת בנו מעג מען אינעם זעלבן טאג צו שעכטן די מאמע אדער די קינד. וחכמים אוסרים. די חכמים קריגן אויף ביידע חלקים. לגבי אויב זיי האבן געשחט'ן א חיה ועוף בינן לבין עצמן, האלטן די חכמים אז מען דארף עס יא צודעקן, ווייל מען דארף מחמיר זיין און זאגן אז אפשר הייסט דאס יא א גוטע שחיטה, און לגבי אותו ואת בנו דארף מען אויך חושש זיין, אפשר הייסט עס א גוטע שחיטה, און מען וועט נישט מעגן שעכטן די מאמע אדער די קינד פון די פריערדיגע בהמה אינעם זעלבן טאג. ומודים, די חכמים זענען אבער מודה שאם שחט בדיעבד, אויב איינער האט יא גע'שחט'ן די מאמע אדער די קינד פון די פריערדיגע בהמה אינעם זעלבן טאג, שאינו סופג את הארבעים, קיין מלקות קען ער נישט באקומען, ווייל אפילו אויב מען האט אים געווארנט אז אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, איז עס נאר א התראת ספק. ווייל ס'קען זיין אז די שחיטה פון די חרש שוטה וקטן בינן לבין עצמן איז א נבילה, ס'איז בכלל נישט קיין גוטע שחיטה, און דעמאלטס קומט אויס אז מ'האט נישט עובר געווען אויף אותו ואת בנו, פון די אנדערע זייט קען זיין אז יענע שחיטה איז יא א גוטע שחיטה, איז וויבאלד ס'איז א התראת ספק קען מען קיין מלקות נישט געבן, אבער לחומרא דארף מען פארדעקן דאס בלוט, און לחומרא טאר מען נישט שעכטן די מאמע אדער די קינד פון די פריערדיגע בהמה אינעם זעלבן טאג. משנה ד'. שחט מאה חיות במקום אחד, אויב איינער האט געשחטן הונדערט חיות אויפן זעלבן פלאץ, כיסוי אחד לכולן איז גענוג אז מען דעקט איין צודעק פון זאמד איבער אויף אלע בלוטן. די זעלבע זאך מאה עופות במקום אחד, אז מען האט געשחטן הונדערט פייגל אויף איין פלאץ, כיסוי אחד לכולן, דעקט מען אלע צו אויף איינמאל. חיה ועוף במקום אחד, אויב מען האט געשחט'ן א חיה און א עוף אויפן זעלבן פלאץ, האלט דער תנא קמא אז דא איז אויכעט גענוג כיסוי אחד לכולן, מען דעקט צו די חיה מיט די עוף אינאיינעם, רבי יהודה אומר, שחט חיה יכסנה, אויב מען האט געשחט'ן די חיה זאל מען דאס קודם צודעקן, ואחר כך ישחוט את העוף, הערשט נאכדעם זאל מען שעכטן דעם פייגל. ער לערנט ארויס פון די פסוק חיה או עוף, פארוואס האט די תורה אפגעטיילט צווישן חיה און עוף, צו זאגן אז יעדע איינס דארף האבן א באזונדערע צודעק. די חכמים האבן אבער געהאלטן אז די תורה האט אריינגעלייגט א או צווישן חיה און עוף ווייל אז נישט וואלט איך געמיינט אז נאר ווען מען האט געשאכטן א חיה מיט א עוף אינאיינעם דארף מען צודעקן. זאגט די ברטנורא, ביידע זענען אבער מודה, סיי די תנא קמא סיי רבי יהודה האלטן אייניג אז א ברכה אויף כיסי הדם דארף מען נאר מאכן איין ברכה. זאגט די משנה, שחט. אויב א מענטש האט געשחט'ן ולא כיסה און ער האט נישט צוגעדעקט, וראהו אחר, און א צווייטער מענטש זעהט אז די בלוט איז נאך אויפגעדעקט, חייב לכסות דארף דער צווייטער מענטש דאס צודעקן. כסהו אויב דער ערשטער מענטש האט עס יא צוגעדעקט, ונתגלה ס'האט זיך נאר אויפגעדעקט, פטור מלכסות, דארף מען עס נישט צוריק צודעקן. כסהו הרוח, אויב די ווינט האט עס געהאט די ערשטע מאל צוגעדעקט און נישט א מענטש, און ס'האט זיך צוריק אויפגעדעקט, חייב לכסות, דארף מען עס צוריק צודעקן, אבער ווילאנג ס'דעקט זיך נישט אויף, קען מען דאס לאזן אזוי און מ'דארף עס נישט איבערדעקן פון פריש. משנה ה, דם שנתערב במים, אויב די בלוט פון א חיה אדער א עוף, וואס מ'דארף פארדעקן, האט זיך אריינגעמישט אין וואסער, אם יש בו מראית דם אויב ס'האט נאך א קאליר פון בלוט, חייב לכסות דארף מען עס פארדעקן, נתערב ביין, אויב ס'האט זיך אויסגעמישט מיט וויין קען מען דאך נישט זען צו ס'האט א קאליר פון בלוט, די וויין איז דאך אויכעט רויט, רואין אותו באטראכט איך די וויין כאילו הוא מים, און אויב ווען ס'מישט זיך אויס מיט אזוי פיל וואסער ווי די וויין אין וואס ס'האט זיך אריינגעמישט וואלט עס דאך אלץ געהאט א מראית דם, דארף מען עס פארדעקן, און אויב נישט דארף מען עס מער נישט פארדעקן, ס'איז שוין געווארן אויס בלוט. נתערב די זעלבע זאך טאמער ס'האט זיך אויסגעמישט בלוט פון א חיה אדער א עוף, בדם הבהמה אין די בלוט פון א בהמה וואס דאס דארף מען נישט צודעקן, או בדם החיה אדער אין די בלוט פון א חיה רעדט מען דא לויטן רמב"ם פון א חיה טמאה וואס מען דארף נישט צודעקן, און לויט ווי רש"י און די ברטנורא לערנען מיינט עס בלוט פון א חיה וואס מען האט נישט גע'שחט'ן מען האט נאר מקיז דם געווען פון די חיה. איז אויך די זעלבע זאך, רואין אותו כאילו הוא מים, איך באטראכט די דם בהמה און די דם הקזה, כאילו עס איז וואסער, און אויב ס'איז דא ווייניג פון די דם בהמה דם חיה, און מ'וואלט נאך אלץ אנגעזען די בלוט פון די חיה ועוף, דעמאלס דארף מען עס פארדעקן, און אויב ס'וואלט בטל געווארן מ'וואלט עס נישט געזען, דארף מען עס יעצט אויך נישט פארדעקן. רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם. רבי יהודה האט געהאלטן מין במינו ווערט נישט בטל, וויבאלד ס'האט זיך אויסגעמישט בלוט מיט בלוט, אפילו אויב ס'איז דא אסאך מער פון די דם בהמה אדער פון די דם הקזה, דארף מען עס נאך אלץ פארדעקן. משנה ו, דם הניתז, בלוט וואס שפריצט אוועק פון די פלאץ ווי מען שעכט, ס'האט געשפריצט אויף א וואנט אינדערזייט, ושעל הסכין, אויכעט דער בלוט וואס איז געבליבן אויף די מעסער נאכן שעכטן, חייב לכסות, דאס דארף מען אויכעט פארדעקן, אמר רבי יהודה, אימתי ווען דארף מען דאס צודעקן בזמן שאין שם דם אלא היא, ס'איז נישטא קיין שום אנדערע בלוט וואס מען קען פארדעקן נאר אויף די וואנט אדער אויפן מעסער, אבל יש שם דם שלא היא, אויב ס'איז דא אנדערע בלוט אויסער אויף די וואנט און אויף די מעסער, פטור מלכסות, דארף מען נישט צודעקן די בלוט פון די מעסער אדער פון די וואנט, ס'איז גענוג אז מען האט צוגעדעקט די ביסל בלוט וואס איז געוועזן ערגעץ אנדערש. ווייל דמוי וואס ס'שטייט אין די תורה מיינט אפילו א חלק פון די בלוט אז מ'דעקט צו האט מען שוין יוצא געוועזן, ער קריגט נישט מיטן תנא קמא, ער קומט נאר מסביר זיין די שיטה פון די תנא קמא. משנה זיין. במה מכסין מיט וואס מעג מען פארדעקן בלוט ובמה אין מכסין מיט וועלכע זאכן דעקט מען נישט צו. מכסין מ'מעג צודעקן בזבל הדק, דינע מיסט, ובחול הדק, דינע זאמד, בסיד, מיט קאלעך, ובחרסית, מיט שערבעלעך, ובלבנה, און מיט א ציגל וואס מען צומאלט ובמגופה א שארבענע דעקל פון א פעסל שכתשן וואס ער האט עס צושטויסן און צומאלן, מיט די זאכן מעג מען פארדעקן. אבל, אין מכסין מען טאר נישט צודעקן דאס בלוט לא בזבל הגס, גרעסערע שטיקער מיסט, ולא בחול הגס, דיקע שטיקער פון זאמד, ולא בלבנה ומגופה שלא כתשן און נישט מיט א ציגל אדער א דעקל פון א פאס וואס מען האט נישט צושטויסן. ולא יכפה עליו את הכלי, ס'איז נישט גענוג אז מען נעמט א כלי מען דעקט צו די בלוט, דאס הייסט נישט די וכסהו. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, דבר שמגדל בו צמחין, א זאך וואס מען קען אין דעם איינפלאנצן געוויקסן, מכסין בו, מעג מען מיט דעם צודעקן, צום ביישפיל, די זבל הדק און די חול הדק, און אויכעט די סיד, נאך פאר מען האט געמאכט פון דעם סיד, האט מען געקענט אין דעם איינפלאנצן געוויקסן, און די זעלבע זאך די שארבעלעך, צו די ציגל, צו די מגופה, די אלע זאכן, ווען ס'איז נאך געוועזן זאמד, האט מען געקענט אין דעם איינפלאנצן, אפילו שפעטער, האט מען שוין נישט געקענט, אז כ'האב עס צוריק צומאלן, מעג מען דאס נוצן. ושאינו מגדל צמחין א זאך וואס מען קען נישט אין דעם איינפלאנצן קיין פלאנצונגען, אין מכסין בו קען מען מיט דעם נישט צודעקן און דאס איז די טעם פארוואס מען קען נישט פארדעקן מיט זבל הגס און מיט חול הגס אדער מיט א כלי סתם אזוי איבערדעקן. זאגט די ברטנורא אז די כלל פון רבן שמעון בן גמליאל איז לאו דווקא, ווייל די גמרא זאגט אז מען קען אויך צודעקן מיט אפפאל מיט שפענדעלעך פון האלץ, אדער מיט אפפאל פון פלאקס, הגם מען קען נישט אין די זאכן איינפלאנצן קיין געוויקסן. די ברטנורא פירט אויס אז מיט אש קען מען פארדעקן, ווייל ס'שטייט מעפר שריפת החטאת זעט מען אז אש ווערט אויך אנגערופן עפר, און אויכעט מיט צוריבן גאלד, אויב מען האט צוריבן גאלד ווערט עס אויכעט אנגערופן עפרות זהב, קען מען דאס נוצן אויף כיסוי הדם. זאגט די גמרא אין מסכת חולין דף פ"ט עמוד א', אמר ר' יוחנן משם ר' אלעזר בר' שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של ר' לעזר בנו של ר' יוסי הגלילי בהגדה, ווי דו טרעפסט א שטיקל אגדתא אין נאמען פון ר' לעזר די זון פון ר' יוסי הגלילי, עשה אזניך כאפרכסת, זאלסטו מאכן דיינע אויערן אזוי ווי א טראכטער, דאס איז א כלי וואס איז ברייט פון איין זייט און שמאל פון די אנדערע זייט, וואס מיט דעם טוט מען אריינגיסן די תבואה אינעם מילעכל. און זאלסט עס גוט אויסהערן וואס ער האט צו זאגן, האט ער גע'דרש'נט א פסוק, לא מרובכם מכל העמים, נישט ווייל עטס זענטס מער ווי אלע פעלקער חשק ה' בכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, איך וויל אין ענק, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, ווייל אפילו אין א צייט וואס איך טוה משפיע זיין אויף ענק גרויסקייט, אתם ממעטים עצמכם לפני, טוט עטס ענק פארמינערן פאר מיר, דאס איז די פשט לא מרובכם מכל העמים, טאקע ווייל עטס האלטס ענק נישט גרעסער ווי אלע פעלקער, כי אתם המעט ווייל עטס טוטס ענק ממעט זיין, עטס פירטס ענק בענווה, אפילו ווען איך געב ענק גרויסקייט. נתתי גדולה לאברהם, ווען איך האב געגעבן א גרויסקייט פאר אברהם אבינו אמר לפני האט ער געזאגט פאר מיר ואנכי עפר ואפר. למשה ואהרן, אמרו האבן זיי געזאגט ונחנו מה. לדוד, אמר האט ער געזאגט ואנכי תולעת ולא איש, שרייבט די מהרש"א, דוד המלך האט טאקע גערעדט פון זיך אליין, וואס ער האט געדארפט ווען זיין א נפל, ואנכי תולעת, איך וואלט ווען געדארפט זיין רימה ותולעה, תיכף ביים געבורט, אבער דער אייבערשטער האט זיך מרחם געווען און האט מיר געגעבן זיבעציג יאר צו מיין לעבן.

זאגט די גמרא אמר רבי אילעא, אין העולם מתקיים, די וועלט האלט זיך נישט, אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, א מענטש וואס ער פארמאכט זיך זיין מויל בשעת א קריגעריי, ער ענטפערט נישט צוריק, שנאמר, תולה ארץ, די וועלט האלט זיך על בלימה אויף איינער וואס פארמאכט די מויל. רבי אבהו אמר, בשביל מי שמשים עצמו כמי שאינו, די וועלט האלט זיך אויף איינער וואס ער האלט פון זיך גארנישט, ער מאכט זיך ווי ער איז גארנישט, שנאמר, ומתחת, איינער וואס ער לאזט זיך צוטרעטן אונטער יעדן איינעם, זרועות עולם, ער טוט אונטערהאלטן די וועלט. איז דער בן איש חי מסביר אז רבי אבהו לייגט צו אויף רבי אילעא, רבי אילעא האט געזאגט אז דער וואס ער שווייגט בשעת א קריגעריי, אויף אים האלט זיך די וועלט. רבי אבהו זאגט, דאס איז נאכנישט גענוג. ס'איז דא אמאל א מענטש וואס ער שווייגט אויסערליך, אבער אינעווייניג קאכט ער. ער איז יענעם נישט מוחל, און ער רעגט זיך פארוואס יענער האט אים פארשעמט, ער האלט אז יענער האט אים בא'עוול'ט. רבי אבהו זאגט אויף דעם מענטש האלט זיך נאכנישט די וועלט, נאר איינער וואס עס באדערט אים נישט קיין טראפ דאס וואס מען האט אים געזאגט, משים עצמו כמי שאינו, ער מאכט זיך ווי ער איז גארנישט, אפילו יענער האט אים אריינגעזאגט פארשידענע טשעפערייען שטעכערייען, האלט ער אז יענער האט נאך ווייניג געזאגט, עס קומט זיך אים ווען מער, אלעס איז אמת, איך בין טאקע גארנישט, אויף אזא איינעם האלט זיך די וועלט.

איז אויך דער בן איש חי מסביר פארוואס רופט ער עס אן א פאך, פארוואס רופט ער עס נישט אן א מסחר, א משא ומתן, זאגט ער, ביי יעדע סארט האנדל דארף מען עפעס אינוועסטירן כדי צו זען רווחים, מה שאין כן ביי א פאך, אז א מענטש האט א פאך אין די הענט, צו איז דאס א טאלאנט, צו ער האט זיך עס אליין צוגעלערנט, אבער ער האט נישט אינוועסטירט קיין געלט אין דעם, און ער קען שארן רווחים אן קיין שום אינוועסטמענט, זאגט ער, אז א מענטש טוט א מצוה, האט ער טאקע א גרויסע שכר, אבער ער האט דאך געדארפט קויפן די מצוה, אז ער האט געוואלט מקיים זיין די מצוה פון אתרוג, פון לולב, האט ער דאס געדארפט קויפן, עס האט אים געקאסט געלט. אז א מענטש שווייגט, קען ער מיט קיין שום אינוועסטירונג, אן קיין שום געלט וואס ער לייגט אריין אין דעם, וועט ער באקומען גרויסע רווחים, פארוואס? ווייל אונז ווייסן מיר דאך אז די אלע מצוות און מעשים טובים פון דער טשעפנאק גייט אריבער צו דעם מענטש וועם ער האט פארשעמט, אויב יענער שווייגט און ענטפערט אים גארנישט צוריק, קומט אויס אז מיטן גארנישט טון, גארנישט אינוועסטירן, ממש ווי א פאכמאן, באקומט ער אלע מצוות און מעשים טובים פון דער וואס האט אים געטשעפעט, און פאר דעם רופט ער עס אן א אומנות. זאגט די גמרא יכול אף לדברי תורה, אפשר זאל א מענטש שווייגן אויך ווען ס'האנדלט זיך עפעס פון דברי תורה, תלמוד לומר צדק תדברון, די צדק דאס דארפט עטס יא רעדן. יכול יגיס דעתו, וואלט איך געקענט מיינען אז א מענטש זאל זיך מעגן גרויס האלטן מיט זיין תורה, תלמוד לומר מישרים תשפטו בני אדם, עס זאל זיין ווי א פלאכע שטיקל ערד וואס יעדער איינער קען טרעטן דערויף. זאגט די זוהר הקדוש ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, ואף גם זאת, ואף איז א ריבוי און גם איז א ריבוי, זאגט ער ואף כמה דאת אמר אף אני דאס גייט ארויף אויפן אייבערשטן, וואס דער אייבערשטער זאגט ויסרתי אתכם אף אני, גם, לרבות כנסת ישראל, די שכינה הקדושה, דאקרי זאת, דאס איז די פשט ואף גם זאת, דלא שבקת לון לעלמין, די שכינה לאזט אונז אויף קיינמאל נישט איבער, און דער אייבערשטער קומט אויך מיט מיט אונז אין גלות, בהיותם בארץ אויביהם, בהיותם, כלא כחדא, אלע אויף אמאל, דער אייבערשטער, די שכינה הקדושה און די אידישע קינדער זענען אין גלות אינאיינעם, לא מאסתים ולא געלתים, בגין דלא אתחבר בהו איך גיי זיי נישט פארמיסן, זיך נישט צו באהעפטן מיט זיי,

אי לא הוות היא תמן, ווען די פרוי וואלט נישט דארטן געווען אין יענע גאס לא עייל בה לעלמין וואלט די מענטש קיינמאל נישט אריין געגאנגען דארטן, אבער כיוון דהיא תמן וויבאלד די פרוי זיינע געפינט זיך דארט דמי בעינוי כשוקא דרוכלי, איז עס ביי אים אין די אויגן גלייך ווי א גאס ווי מען פארקויפט בשמים, דכל ריחין דעלמא טבין אשתכחו ווי אלע גוטע גערוכן פון די וועלט געפינען זיך דארט. אוף הכא איז די זעלבע זאך דא, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם אפילו די אידן געפינען זיך אין די לאנד פון זייער פיינט דאיהו שוקא דבורסקי, מען דרייט זיך אין גרויליגע גאסן מיט א שלעכטע ריח פון די ארצות העמים, לא מאסתים ולא געלתים זאגט דער אייבערשטער איך פארמיאוס זיי נישט, ואמאי לכלותם, בגין כלתם, צוליב די כלה הקדושה, דאנא רחימנא לה וואס איך האב איר ליב, דאיהי רחימתא דנפשא, דשריא תמן וואס זי רוהט דארטן, ודמי עלי ככל ריחין טבין דעלמא, איז עס ביי מיר, ווי די גלייך זיי וואוינען צווישן די בעסטע ריחות פון דער וועלט בגין ההיא כלה דבגווייהו ווייל זיי האבן די כלה די שכינה הקדושה מיט זיך. אמר רבי יוסי, האט רבי יוסי געזאגט, אילו לא אתינא הכא ווען איך וואלט נישט אהער געקומען אלא למשמע מילה דא נאר צו הערן די גוט ווארט וואס רבי חייא האט נאכגעזאגט פון רבי אלעזר ברבי שמעון, דיי וואלט מיר גענוג געווען. האט זיך זייער געפרייעט צו די ווערטער פון רבי אלעזר ברבי שמעון, האט ער אנגעהויבן אויסצורימען ר' שמעון בן יוחאי וואס ער האט זוכה געווען צו אזא זון וואס ער פארשאפט אים אזא נחת רוח. פתח ואמר דער פסוק אין מלאכי, בן יכבד אב, א זון איז מכבד א טאטע ועבד אדוניו. בן יכבד אב כמה דאת אמר כבד את אביך ואת אמך. ואוקמוה במיכלא ובמשתיא ובכולא א זון איז מכבד דעם טאטן מיט עסן, טרינקען און מיט אנדערע זאכן. האי בחייוי דאתחייב ביה, דאס איז ווילאנג ער לעבט. ווילאנג די טאטע לעבט קען מען אים געבן צו עסן און צו טרינקען און מכבד זיין מיט אלע זאכן, בתר דמית, נאכדעם וואס די טאטע לעבט שוין נישט, אי תימא הא פטור מניה, וועסטו מיינען אז דער זון איז פטור פון כיבוד אב, לאו הכי עס איז נישט אזוי. דאף על גב דמית אפילו דער טאטע איז שוין געשטארבן אתחייב ביקריה יתיר איז מען נאך מער מחויב אפצוגעבן כבוד פארן טאטן, דכתיב כבד את אביך, און דאס איז דורך דעם וואס מען לערנט און מען פירט זיך גוט אויף, דאס טוט אויף ארויפטראגן די נשמה פונעם טאטן העכער און העכער. דאי ההוא ברא אזיל באורח תקלא, אויב דער זון גייט אויף א קרומע וועג, ודאי מבזה לאבוי הוה, הוא, איז ער זיכער א פארשעמונג, ער טוט פארשעמען זיין טאטן, ודאי עביד ליה קלנא ער מאכט אים בושות. ואי ההוא ברא אבער אויב דער זון אזיל גייט באורח מישר, אויף א גראדן וועג ואתקין עובדוי ער פאררעכט זיינע מעשים, ודאי דא אוקיר לאבוי ער טוט זיכער מכבד זיין זיין טאטן אוקיר ליה בהאי עלמא גבי בני נשא סיי ער האלט אים טייער אויף די וועלט צווישן מענטשן אוקיר ליה בההוא עלמא גבי קודשא בריך הוא ער האלט אים טייער אויבן ביים אייבערשטן וקודשא בריך הוא חייס עליה דער אייבערשטער שוינט אויף אים ואותיב ליה בכורסיא דיקריה ער זעצט אים אראפ אויף זיין כסא הכבוד. ודאי בן יכבד אב כגון ר' אלעזר, ר' אלעזר בר' שמעון האט זיכער גוט מכבד געווען דעם טאטן דאיהו אוקיר ליה לאבוי בהאי עלמא בההוא עלמא אויף די וועלט און אויף יענע וועלט איז ער אים מכבד, השתא אסגי שבחא דר' שמעון בתרין עלמין, יעצט איז פארמערט געווארן די לויב פון ר' שמעון אויף ביידע וועלטן בהאי עלמא בההוא עלמא יתיר מחייוי נאך מער ווי ווען ער האט געלעבט, דזכה לבנין קדישין ולגזעין קדישין ווייל ער האט זוכה געווען צו הייליגע קינדער און א הייליגע גזע. זכאין אינון צדיקיא, וואויל זענען די צדיקים, דזכאן לבנין קדישין און לגזעין קדישין וואס זיי זענען זוכה צו הייליגע קינדער און הייליגע אייניקלעך, עלייהו אתקרי אויף זיי ווערט אנגערופן כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם, אמן. זאגט דער רמב ם אין הלכות תפילה פרק ה, השתחוויה כיצד, ווי אזוי טוט מען זיך בוקן נאכן דאווענען, אחר שמגביה ראשו מכריעה חמישית, ער האט דאך געהאט געזאגט ווי מיר האבן נעכטן געלערנט אז ווען מען טרעט אויס פון שמונה עשרה דארף מען זיין אראפגעבויגן אראפגעבוקט, איז נאכדעם וואס מען הייבט זיך אויף דעם קאפ פון דעם יישב לארץ זאל מען זיך אראפזעצן אויף דער ערד, ונופל על פניו ארצה מען פאלט אינגאנצן מיטן פנים צו דער ערד, ומתחנן בכל התחנונים שירצה, מען זאגט תחנון, פארשידענע געבעטן, כריעה האמורה בכל מקום, וואו ס'שטייט א אויסדרוק פון כריעה מיינט עס על ברכיים, אויף די קניען, קידה מיינט על אפיים, אויפן פנים, און השתחוויה זה פישוט ידיים ורגליים, עד שנמצא מוטל על פניו ארצה, מ'שפרייט אויס די הענט און די פיס אינאיינעם, ווילאנג מ'ליגט אינגאנצן מיטן פנים צו די ערד. כשהוא עושה נפילת אפיים אחר תפילה, ווען מען מאכט נפילת אפיים נאכן דאווענען, יש מי שהוא עושה קידה, ס'איז דא אזעלכע וואס מאכן א קידה, זיי בייגן אראפ נאר דעם פנים, ויש מי שהוא עושה השתחוויה וואס דאס איז פישוט ידיים ורגליים, ואסור לעשות השתחוויה, מען טאר זיך נישט אויסשטרעקן על האבנים אויף שטיינער, אלא במקדש נאר אין א בית המקדש, כמו שביארנו בהלכות עבודה זרה. ואין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, א חשוב'ער מענטש טאר זיך נישט אינגאנצן פאלן אויפן פנים, אלא אם כן יודע בעצמו שהוא צדיק כיהושע, נאר אויב ער ווייסט ביי זיך אז ער איז אזא צדיק ווי יהושע בן נון און ער וועט טאקע געהאלפן ווערן. אבל מטה פניו מעט, וואס מעג ער יא טון, ער נייגט זיך אביסל דעם פנים, ואינו כובש אותן בקרקע, ער דרוקט נישט אינגאנצן אריין דעם קאפ אין די ערד. ומותר לאדם להתפלל במקום זה וליפול על פניו במקום אחר, ס'מוז נישט זיין נפילת אפיים ממש אויף די זעלבע פלאץ ווי מ'איז געשטאנען א שמונה עשרה, מ'קען דאווענען שמונה עשרה אויף איין זייט און מאכן נפילת אפיים אביסל אהינצו. מנהג פשוט בכל ישראל, ס'דא א מנהג וואס איז אויסגעשפרייט צו אלע אידן, שאין נפילת אפיים בשבתות ובמועדים, שבת און יום טוב פאלט מען נישט אויפן פנים, ולא בראש השנה ולא בראשי חדשים ובחנוכה ובפורים, ולא במנחה של ערבי שבתות וימים טובים, ולא בערבית שבכל יום, ביי מעריב פאלט מען אויך נישט אויפן פנים. ויש יחידים, ס'איז דא איינצעלע מענטשן שנופלים על פניהם בערבית, וואס זיי זאגן יא תחנון אויך ביי מעריב. וביום הכיפורים בלבד, נאר יום כיפור, נופלים על פניהם בכל תפילה ותפילה, מען זאגט תחנון ביי יעדע דאווענען, מפני שהוא יום תחינה ובקשה ותענית, ס'איז א טאג פון געבעט און פון פאסטן. זאגט דער ספר חסידים אין סימן מ ו, אל תעשם עטרה להתעטר בו, בעשותך המצוות בפני הבריות להתהלל בהם, דו טארסט נישט נעמען די מצוות און מאכן פון דעם א קרוין זיך צו באצירן, טון די מצוות פאר מענטשן אז זיי זאלן דיך בארימען דערמיט, כי לא נגיע אל רצון בוראינו, אונז וועלמער נישט מיט דעם דערגרייכן צו די ווילן פון אונזער באשעפער, לפי שאנו עובדים ווייל אונז דינמער נאר למצוא חן בעיני בני אדם צו געפונען גענאדע אין די אויגן פון מענטשן, ויצא שכרנו, לאשר נתכוונו לו חינם, שלא נקבל שכר בכך, אונזער גאנצע שכר גייט ארויס, אויף אומזיסט, אונז באקומען גארנישט באצאלט, קיין שכר טוב, אויף די מצוות וואס מען טוט צו געפעלן פאר מענטשן. וכל העושה בסתר, יעדער איינער וואס דינט דעם אייבערשטן באהאלטענערהייט, זוכה ליותר שכר, איז ער זוכה צו באקומען נאך מער שכר. ולבסוף מתגלה ענינו, זיינע מעשים טובים וועלן ווערן אנטפלעקט פאר אנדערע ומתעלה, ער וועט דערהויבן ווערן, סוף דבר, הכל נשמע. תרגום ירושלמי זאגט אויף סוף דבר הכל נשמע, כל דאתעבדא בעלמא הדין, יעדע זאך וואס ווערט געטון אויף די וועלט, עתיד להתפרסם לכל בני אנשא, איז פארגעברייט אז ס'זאל ווערן מפורסם פאר אלע מענטשן. און מעשה באדם אחד, שמת לפני זמנו כמה שנים, ער איז געשטארבן יונג, אסאך יאר פאר די צייט. לאחר שניים עשר חודש הרבה, אזוי איז דא איין גרסה אז א שטיקל צייט נאך די צוועלף חדשים, אסאך צייט נאך די צוועלף חדשים, אין ספר יסוד יוסף פרק י ג ברענגט ער הרבה פעמים נתגלה בחלום לאחד מקרוביו, נאך די צוועלף חדשים האט ער זיך אסאך מאל אנטפלעקט צו איינער פון זיינע קרובים אין חלום. שאלו האט אים דער קרוב געפרעגט איך אתה נוהג בעולם שאתה שם? וויאזוי גייט עס דארטן? אמר לו האט ער אים געזאגט בכל יום דנין אותי א יעדן טאג טוט מען מיך משפט'ן על שלא הייתי מדקדק לברך ברכת המוציא וברכת הפירות וברכת המזון בכוונת הלב, כ'האב נישט געהאט די ריכטיגע כוונות ביים מאכן ברכות און ביים בענטשן. ואומרים לי און מען זאגט מיר להנאתך נתכוונת, דו האסט נאר אינזין געהאט דיין אייגענע הנאה, האסט נישט אינזין געהאט צו בענטשן דעם אייבערשטן. שאלו האט אים דער קרוב געפרעגט, והלא אין משפט לרשעים אלא שניים עשר חדשים בלבד, נאר צוועלף חדשים משפט מען אין גיהנום, און דו האלטסט דאך שוין נאך די צוועלף חדשים, וכבר עברו עליך יותר משניים עשר ועדיין דנין אותך, אמר לו אין דנין אותי פורעניות חזקים, כמו בשניים עשר ראשונים, ס'איז נישט די זעלבע שטארקע שטראפן ווי אין די ערשטע צוועלף חדשים, אבער דאך האט ער געזאגט אז ער ווערט נאך אלץ באשטראפט, זעט מען פון דעם ווי ווייט מען דארף זיין נזהר אינזין צו האבן ביי אלע ברכות וואס מען מאכט.